יעצט ס'איז געווען מענטשן וואס זענען געגאנגען מיט אים, איז ווען זיי זענען אנגעקומען צו אספמיא, האבן זיי געזאגט פאר די מענטשן אין אספמיא, אז זאלט עטץ וויסן, אז יצחק ריש גלותא איז מיטגעקומען מיט אונז פון קורטבא אהער, און אויפן וועג איז ער געשטארבן. איז שלחו מהתם, האט מען געשיקט פון אספמיא צוריק צו קורטבא, האט מען געשיקט שלוחים עדים זאגן, אז יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי, הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב, אז זאלט עטץ וויסן אז יצחק ריש גלותא פון ענקער שטאט איז געשטארבן, און די שאלה דא איז, מי חיישינן לתרי יצחק או לא, די שאלה איז צו זיין פרוי קען חתונה האבן אדער אפשר נישט, אפשר מען חושש אז ס'איז דא א צווייטע יצחק ריש גלותא, און ווי תוס' איז מסביר אז דא רעדט זיך. אז אין קורטבא האט טאקע געוואוינט א איד וואס האט געהייסן יצחק ריש גלותא, אבער חוץ פון דעם איז קורטבא אויך געווען א שטאט וואס איז געווען דארט שיירות, ס'איז געקומען דארט אסאך מענטשן פון אלע פלעצער אין די וועלט און מ'איז אריבערגעגאנגען אין די שטאט קורטבא, און ממילא איז דא דא א צד צו זאגן אז אפשר טאקע דער יצחק ריש גלותא וואס מען רעדט דא איז דער יצחק ריש גלותא פון קורטבא, דער וואס יעדער קען, אדער אפשר האט זיך פונקט געמאכט אז איינער יצחק ריש גלותא איז פונקט אריבער קורטבא און ער איז דער וואס איז געשטארבן, אבער דער יצחק ריש גלותא וואס וואוינט אין קורטבא כ'ווייס נישט וואו ער איז, און ממילא זאל א פרוי נישט קענען חתונה האבן. איז אביי אמר, אביי האט געזאגט חיישינן, מען דארף טאקע חושש זיין אז ס'איז דא א צווייטע יצחק ריש גלותא. רבא אמר, רבא האט געזאגט לא חיישינן, מען דארף נישט חושש זיין. אמר אביי, זאגט אביי מנא אמינא לה, איך וועל דיר א ראיה ברענגען אז מען דארף חושש זיין, ווייל דההוא גיטא דאשתכח בנהרדעא,

פשט ס'איז געשטאנען דארט קלאר אז ווער איז די מגרש ווער די מאן, אנדרולינאי פון נהרדעא, און דער גט האט מען טאקע געטראפן אין נהרדעא, איז געקומען די פרוי פון אנדרולינאי און זי האט געזאגט פאר די מענטש האט געטראפן די גט געב עס אהער ווייל ס'איז מיינס און איך דארף עס האבן, איך דארף קענען אויפווייזן טאקע אז מיין מאן האט מיר געגט, איז ושלחה אבוה דשמואל לקמיה דרבי יהודה נשיאה. האט די טאטע פון שמואל געשיקט צו רבי יהודה נשיאה פרעגן א שאלה צו מען מעג טאקע געבן פאר די פרוי די גט צו נישט, ושלח ליה, האט רבי יהודה נשיאה געשיקט תשובה אזוי, תבדק נהרדעא כולה, אז מען זאל בודק זיין אין גאנץ נהרדעא צו ס'איז דא א צווייטע אנדרולינאי צו נישט, איז טאמער ס'איז דא א צווייטע אנדרולינאי קען מען עס נישט געבן פאר די פרוי, ווייל ס'קען זיין אז ס'איז נישט איר גט, קען זיין ס'איז פונעם צווייטן, אבער טאמער מ'עט זעהן אז ס'איז נישט דא קיין צווייטע אנדרולינאי אין גאנץ נהרדעא, דעמאלטס וועט מען זאגן אוודאי איז עס טאקע געווען פון איר מאן, פון איר אנדרולינאי, און ממילא וועט מען איר עס קענען געבן, זי וועט האבן א ראיה אז זי איז געגט. און וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז אפילו ס'איז נאר געווען איין אנדרולינאי אין נהרדעא, ס'טייטש מוחזק יעדער האט געוואוסט ווער וואוינט אין נהרדעא, מ'האט נאר געקענט איין אנדרולינאי, פון דעסטוועגן האט די טאטע פון שמואל געהייסן בודק זיין אז אפשר איז דא נאך איינס, אפילו ס'איז נאר מוחזק אז ס'איז דא איינס, איז זעהן מיר דא אז מ'דארף אלעמאל חושש זיין אז ס'איז דא א צווייטע. ורבא אמר, זאגט רבא צו אביי'ס ראיה, וואסארא ראיה איז דאס? אם איתא, טאמער רבי יהודה נשיאה איז גערעכט אז מ'דארף אלעמאל חושש זיין אז ס'איז דא א צווייטן, איז יבדק כל העולם מיבעי ליה, און וואס עפעס האט ער געהייסן בודק זיין גאנץ נהרדעא, אפשר איז דא א צווייטן, זאל ער הייסן בודק זיין די גאנצע וועלט, ווייל קען זיין אז ס'איז אמאל געווען א אנדרולינאי וואס האט געוואוינט אין נהרדעא, און אדערווייל איז ער געגאנגען וואוינען ערגעץ אנדערש, איז לאמיר יעצט בודק זיין די גאנצע וועלט אפשר איז דא א צווייטן, נאר וואס דען זאגט רבא, אוודאי איז מען נישט חושש אויף א צווייטן, איי פארוואס האט רבי יהודה נשיאה געהייסן בודק זיין, אלא משום כבודו דאבוה דשמואל הוא דשלח הכי, ס'טייטש אבוה דשמואל האט אים געפרעגט א שאלה, וואס בעצם די שאלה איז קיין שאלה נישט, די טאטע פון שמואל וואלט געדארפט אליין צו וויסן אז מען מעג געבן די גט פארן פרוי, ווייל ס'איז נאר מוחזק אז ס'איז דא איין אנדרולינאי, אבער וואס כדי נישט צו פארשעמען די טאטע פון שמואל אז ער האט געשיקט אבי א שאלה האט ער אים געענטפערט אזא סארט תשובה, אבער זאגט רבא אוודאי אליבא דאמת דארף מען נישט חושש זיין, אמר רבא, ברענגט יעצט רבא א ראיה צו זיין שיטה, מנא אמינא לה, פון ווי האב איך א ראיה ברענגען אז מען דארף טאקע נישט חושש זיין אויף צוויי מענטשן, ווייל דהנהו תרי שטרי דנפקי במחוזא, ס'איז געווען צוויי שטרי חוב וואס מ'איז געקומען גובה זיין אין די שטאט מחוזא, וכתיב בהו חבי בר ננאי וננאי בר חבי, ואגבי בהו רבה בר אבוה זוזי, ס'טייטש אזוי. ס'איז געקומען צוויי אידן, איינער געהייסן חבי בר ננאי, די אנדערע געהייסן ננאי בר חבי, ביידע אידן האבן געהאט שטרות אין די הענט, און אין יעדע שטר איז געשטאנען אז עפעס א צווייטע איד פון די שטאט מחוזא איז זיי שולדיג געלט, ס'טייטש, סיי חבי בר ננאי סיי ננאי בר חבי האבן פארבארגט געלט פאר אנדערע, זיי האבן געהאט א שטר אין די הענט, און יעצט האבן זיי געוואלט גובה זיין די געלט, איז טאקע זענען געקומען צו רבה בר אבוה, און רבה בר אבוה האט געזאגט, זיי קענען גובה זיין די געלט מיט די שטרות וואס זיי האלטן אין די הענט. יעצט וואס איז די חידוש? ווייל והא חבי בר ננאי וננאי בר חבי במחוזא שכיחי טובא, ווייל ס'געווען אסאך חבי בר ננאי'ס און אסאך ננאי בר חבי'ס אין די שטאט מחוזא, איז בעצם וואלט אפשר די סברא געזאגט אז אויב ס'דא אסאך מענטשן מיט די זעלבע נאמען זאל מען זאגן אז די די חבי בר ננאי וואס שטייט דא מיט די שטר אפשר איז נישט דיין שטר אפשר איז עס א צווייטע חבי בר ננאי איז אפשר דארף מען חושש זיין אויף אנדערע דאס האט רבה בר אבוה געזאגט אז מ'דארף נישט חושש זיין נאר ער האט געלאזט ביידע די אידן גובה זיין די געלט, און ממילא ברענגט רבא א ראיה ווי רש"י איז מסביר אז דא רעדט מען דאך פון ממונות, ממונות איז אלעמאל שוואכער פון איסורים, און ממילא די ראיה איז אזוי, אז מען זעט ביי ממונות אז דארט וואו ס'איז מוחזק אז ס'איז דא אסאך חבי בר ננאי'ס אין דער שטאט, אסאך ננאי בר חבי'ס אין דער שטאט, פון דעסט וועגן אפילו ס'איז מוחזק אז ס'איז דא אסאך מענטשן האט מען געלאזט די מענטשן גובה זיין, מען האט נישט חושש געווען אויף אנדערע. איז כל שכן ביי איסורים, דארט ווי ס'איז נישט מוחזק אז ס'איז דא נאך א מענטש, איז כל שכן אז מ'דארף נישט חושש זיין. דאס איז די ראיה פון רבא. ואביי, זאגט אביי, וואס א ראיה ברענגסטו פון די מעשה פון חבי בר ננאי, ננאי בר חבי? למאי ניחוש לה? דארט איז אינגאנצן אנדערש, צו וואס זאל מען חושש זיין? אי לנפילה, זאל מען חושש זיין אז די שטר איז נישט זייערס? ס'טייטש ווען די חבי בר ננאי קומט אין בית דין מיט א שטר, וואס זאלסטו חושש זיין? אז ס'איז געווען בעצם א צווייטע חבי בר ננאי וואס האט געהאט די שטר, און ער האט עס פארלוירן? קען נישט זיין, ווייל מיזהר זהיר ביה. א מענטש איז זייער נזהר אין זיינע שטרות עס נישט צו פארלירן. איי העסטו זאגן מ'העט חושש זיין אי לפקדון? מ'העט חושש זיין אז דער חבי בר ננאי איז נישט די מלוה, נאר א צווייטע חבי בר ננאי איז געווען די מלוה, און ער האט אים עס געגעבן פאר דער חבי בר ננאי אפצוהיטן, ער זאל זיין א שומר אויף דעם, און יעצט אנשטאט זיין א ערליכע שומר קומט ער אין בית דין גובה זיין די חוב. אבער, זאגט אביי, דאס איז אויך נישט ריכטיג, ווייל כיוון דשמיה כשמיה, לא מפקיד גביה, ווייל אז צוויי מענטשן האבן די זעלבע נעמען, העט נישט גיין איינער מפקיד זיין זיין שטר חוב ביי יענעם, ווייל ער ווייסט דאך אויך אז יענער העט קענען גיין אין בית דין מיט דעם, איז ווייטער דאס איז אויך נישט קיין חשש, נאר וואס דען, מאי אמרת, וואס איז צו זאגן וואס איז די חשש? אז דילמא מסר ליה, וואס טייטש דא א חשש אז אפשר איז געווען א צווייטע איד חבי בר ננאי, וואס דער צווייטע איד איז געווען דער מלווה, דער שטר האט באלאנגט פאר יענעם, און יענער צווייטער חבי בר ננאי האט געקענט אונזער חבי בר ננאי, און ער איז געווען שולדיג געלט פאר אונזער חבי בר ננאי, האט ער געזאגט ווייסט וואס איך גיי דיר נישט צאלן, אנשטאטס צאלן געב איך דיר די שטר חוב, נוץ עס, זיי עס גובה, אזוי העסטו האבן די געלט. איז אפשר דא א חשש אז ווען ער געט איבער א שטר פאר א צווייטן, דאס אליין איז נישט גענוג מקנה צו זיין די שטר, איז דאס אויף דעם דארף מען אפשר חושש זיין. אבער זאגט אביי איז אויך נישט ריכטיג, ווייל אותיות נקנות במסירה, א שטר קען מען קונה זיין במסירה, איז ברגע וואס יענער חבי בר ננאי האט עס געגעבן פאר אונזער חבי בר ננאי, האט ער עס טאקע קונה געווען, איז ווייטער זאגט אביי, דא איז באמת נישט דא קיין שום חשש, און פאר דעם דארף מען נישט חושש זיין. אבער קען אוודאי זיין, זאגט אביי, אז דארט וואו ס'איז יא דא א חשש, אז ס'דא א חשש אז אפשר איז דא א צווייטן, דארף מען יא חושש זיין. פארציילט די גמרא א מעשה, די גמרא ברענגט יעצט א מעשה וואס מ'העט זען אז סיי אביי און סיי רבא זאגן פונקט פארקערט פון פריעד, און מ'העט זען טאקע פארוואס. זאגט די גמרא ההוא גיטא דאשתכח בסורא, מ'האט געטראפן אמאל א גט אין סורא, וכתיב ביה הכי, ס'שטייט אין די גט אזוי, בסורא מתא, אין די שטאט סורא, אנא ענן בר חייא נהרדעא, פטרית ותרכית פלונית אנתתי איך ענן בר חייא פון די שטאט נהרדעא גט מיין פרוי דא אין די שטאט סורא יעצט קומט די פרוי פון די ענן בר חייא און זי קומט זי זאגט אז די גט איז מיינס זי וויל עס טייטש מען האט עס געטראפן זי זאגט ס'איז מיינס געב עס צוריק איך דארף א ראיה אז איך בין טאקע געגט ובדקו רבנן מסורא ועד נהרדעא איז חכמים האבן געוואלט זיכער מאכן אז טאקע ס'איז איר גט אז ס'איז נאר דא איין ענן בר חייא פון נהרדעא. האט מען בודק געווען פון סורא ביז נהרדעא, ולא הוה ענן בר חייא אחרינא לבר מענן בר חייא מחגרא, דהוה בנהרדעא, מען האט טאקע בודק געווען, מען האט געזען ס'איז נישטא קיין שום אנדערע ענן בר חייא, חוץ איין אנדערע, ס'איז טייטש יא געווען נאך איין ענן בר חייא, וואס ער איז געקומען ארגינעל פון די שטאט חגרא, וואס ער האט אויך געוואוינט אין נהרדעא, קומט אויס יעצט אז ס'איז קלאר ווי די טאג אז ס'איז דא צוויי ענן בר חייא'ס וואס וואוינען אין נהרדעא, נאר וואס. ואתו סהדי, ס'איז געקומען עדים, ואמור, דההוא יומא כי איכתב ההוא גיטא, ענן בר חייא מחגרא גבן הוה, ס'איז פונקט אנגעקומען עדים, און די עדים זאגן אז דער צווייטער ענן בר חייא, וואס עטס האטס אפשר מורא אפשר איז עס יענעמס א גט, ער איז געווען מיט אונז אין נהרדעא די טאג פון די גט, נישט אין סורא, און ממילא איז עס נישט זיינס, איז עס אוודאי טאקע דער פרוי'ס, ס'איז דער מאן פון דער פרוי, ס'טייטש נישט די אנדערע ענן בר חייא. אמר אביי, איז דא האט אביי געזאגט אף לדידי דאמינא חיישינן, אפילו איך, וואס נארמאל בין איך חושש אז אפשר דא א צווייטן, הכא דא בין איך מודה אז לא חיישינן, מען דארף נישט חושש זיין אז דער גט באלאנגט צו די אנדערע ענן בר חייא נאר מען קען עס געבן פאר די פרוי פארוואס? ווייל דהא קאמרי סהדי דבנהרדעא הוה און מאי בעי בסורא, ווייל אונז האמיר דאך עדים אז דער צווייטע ענן בר חייא איז געווען אין נהרדעא די טאג פון די גט, און מען דארף נישט דא חושש זיין אז אפשר דא א דריטע, ווייל מען האט דאך בודק געווען אין אלע פלעצער פון נהרדעא ביז סורא האט מען בודק געווען אז ס'איז נישט געווען נאך איינער, ס'טייטש ס'איז נאר געווען צוויי, און דא ווייסט מען קלאר וואו די אנדערע איז געווען, און ממילא זאגט אביי דא בין איך מודה אז ס'איז קלאר ווי די טאג אז דאס באלאנגט פאר איר מאן, און ממילא איז זי געגט. אמר רבא, זאגט רבא, פונקט פארקערט, זאגט רבא אף לדידי דלא חיישינן, אפילו איך וואס איך נארמאל בין איך נישט חושש, הכא חיישינן, דא בין איך חושש אז די אנדערע ענן בר חייא האט עס געשריבן, איי וויאזוי קען זיין, אונז האמער דאך עדים אז ער איז בכלל נישט געווען אין סורא יענע טאג, זאגט רבא, וואס ווייס איך? וואס טייטש וואס ווייס איך וואס די עדים זאגן? די עדים זאגן טאקע זיי האבן אים געזען אין נהרדעא, אבער דילמא בגמלא פרחא אזל, קען זיין ער איז געפלויגן מיט א פליעדיגע קעמל, וואס טייטש קען זיין ער איז געפלויגן זייער זייער שנעל פון נהרדעא צו סורא און צוריק, אי נמי, קען זיין בקפיצה, קען זיין ער האט געזאגט א שם און ער איז געפלויגן פון נהרדעא אין סורא און צוריק, און דאס איז אלעס משלים וואס טייטש עס איז נישט די ריכטיגע סיבה, נאר אי נמי די עיקר איז די דריטע טעם וואס ער זאגט דא, קען זיין מילי מסר, וואס טייטש קען זיין די אנדערע ענן בר חייא איז טאקע געווען אין נהרדעא די טאג פון די גט, אבער ס'איז נישט קיין ראיה אז ער נישט די בעל הגט, ווייל קען זיין ער האט געשיקט צוויי עדים צו סורא שרייבן א גט, און ווען א מענטש שיקט עדים צו א אנדערע שטאט שרייבן א גט, שרייבט מען אריין די שטאט וואו מ'האט געשריבן די גט, נישט די שטאט וואו דער מענטש וואוינט, און ער ברענגט א ראיה כדאמר להו רב לספרי, אזוי ווי רב האט געזאגט פאר סופרים, וכן אמר להו רב הונא לספרי, רב הונא האט אויך אנגעווארנט סופרים,

מען שרייבט אלעמאל די שטאט דארט וואו מען איז, און ממילא זאגט רבא, קען זיין די אנדערע ענן בר חייא איז טאקע געווען אין נהרדעא, און ער האט געשיקט שלוחים צו סורא שרייבן די גט, און ממילא אין הכי נמי נארמאל זאגט רבא האלט איך מ'איז נישט חושש אז ס'דא א צווייטן, אבער דאס איז נאר ווען אונז האמיר נישט קיין חזקה אויף א צווייטן, דא וואס אונז האמיר חזקה אז ס'דא צוויי, אונז ווייס מיר קלאר אז ס'דא צוויי, און ס'קען זיין דער צווייטער האט געשריבן די גט, דארף מען חושש זיין אז דער צווייטער האט טאקע געשריבן די גט און די פרוי קען נישט גובה זיין די גט. פרעגט אונז די גמרא, דרך אגב די גמרא קריכט צוריק צו די סוגיא פון נעכטן, נעכטן האבן מיר געזען א מחלוקת רב חסדא און רבא לגבי שומשמין וואס איינער האט איבערגעגעבן פאר א שומר, צו מען דארף חושש זיין אז דער שומר האט צוריקגעגעבן די שומשמין און אריינגעלייגט נייע צו נישט, פרעגט די גמרא יעצט צוריק אהין, מאי הוה עלה דשומשמין, וואס בלייבט למעשה אליבא דהלכה וועגן די שומשמין, דארף מען חושש זיין אז דער שומר האט עס אויפגעטוישט צו נישט, איז רב יימר אמר לא חיישינן, רב יימר זאגט מען דארף נישט חושש זיין, וואס טייטש מען זאגט די שומשמין איז די זעלבע שומשמין פון די מפקיד, און די שומר דארף עס צוריק געבן, און רבינא אמר חיישינן, רבינא זאגט מען איז יא חושש אז אפשר די שומר האט טאקע שוין צוריק געגעבן און דאס איז נייע שומשמין, והלכתא און די הלכה איז טאקע חיישינן אז מען איז חושש אז ס'איז נייע שומשמין און די שומר דארף עס נישט צוריק געבן. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, קטטה בינו לבינה, אז טאמער די מאן און די פרוי האבן זיך ארום געהארגעט און די פרוי קומט זאגן מת בעלי גלייבט מען איר נישט, פרעגט די גמרא היכי דמי קטטה בינו לבינה, וואס מיינט דאס אז זיי האבן זיך ארום געהארגעט, אמר רב יהודה אמר שמואל, באומרת לבעלה גרשני, טאמער די פרוי האט געזאגט פאר איר מאן איך וויל א גט, דאס איז פשט זיי הארגען זיך ארום און מען קען מער נישט גלייבן די פרוי, איי פרעגט די גמרא כולהו נמי אמרי הכי, אלע פרויען זאגן אזוי ווי רשי זאגט בשעת כעסן, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא אנדערש, א קטטה מיינט באומרת לבעלה גרשתני, טאמער זי זאגט פאר איר מאן דו האסט מיך שוין גע'גט, נישט זי בעט א גט, נאר זי זאגט ליגנט אין פנים אריין, זי זאגט דו האסט מיך שוין גע'גט, דעמאלטס איז שוין פשט זי איז אזוי מין אויפגערעגט אויף אים, דאס איז שוין א קטטה, דעמאלטס איז זי שוין נישט נאמן צו זאגן אז איר מאן איז טויט. איי פרעגט די גמרא, וליהימנה, וואס טייטש טאמער א פרוי זאגט אז איר מאן האט איר שוין גע'גט, איז זי סתם אזוי באגלייבט, און וואס גייט מיר אן אז זי זאגט שפעטער יא טויט און נישט טויט, גלייבסטו יא גלייבסטו נישט, אויף די ערשטע חלק אויף די גרשתני גלייבט מען איר דאך, ווייל מדרב המנונא דאמר רב המנונא, אישה שאמרה לבעלה גרשתני, נאמנת, א פרוי וואס זאגט פאר איר מאן דו האסט מיר גע'גט, איז באגלייבט, ווייל חזקה אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה, ס'דא א חזקה א פרוי איז נישט מעיז פנים פאר איר מאן זאגן אז ער האט איר גע'גט ביי אן אופן וואס ער האט איר נישט גע'גט, איז ממילא יעדע מאל א פרוי זאגט גרשתני איז זי באגלייבט, איז אויב אזוי וואס איז פשט אז שטייט אין די משנה אז ווען ס'איז דא א קטטה בינו לבינה און א פרוי זאגט גרשתני, זאגסטו מיר אז דו גלייבסט נישט די פרוי ווען זי זאגט איר מאן איז געשטארבן? לאז אפ, גלייב איר נישט אז איר מאן איז געשטארבן, אבער מען גלייבט דאך איר אז זי איז גע'גט, קען זי סתם אזוי חתונה האבן? זאגט די גמרא, ניין, די קטטה וואס מען רעדט דא איז אביסל אנדערש, דא רעדט זיך באומרת גרשתני בפני פלוני ופלוני, דא רעדט זיך די פרוי זאגט כ'האב געקריגן א גט, און יענער און יענער זענען דארט געווען זיי זענען געווען עדים, ושאילנא ואמרי לא היו דברים מעולם, און מען געגאנגען פרעגן די עדים, זאגן די עדים כ'ווייס נישט וואס דו רעדסט אונז האבן אונז האבן קיינמאל נישט געזעהן אזא זאך, איז דא איז פשט אז פון איין זייט האט די פרוי געזאגט גרשתני, פשט א קטטה איז דא געווען, אבער באגלייבט אויף דעם גרשתני איז זי נישט, ווייל זי האט דאך געזאגט ס'איז געווען עדים און די עדים לייקענען אלעס, און ממילא דא ביי אזא אופן איז די פרוי נישט באגלייבט צו זאגן אז איר מאן איז טויט, פארוואס אלס די קטטה? מאי טעמא דקטטה? וואס איז טאקע די טעם אז מען גלייבט נישט א פרוי אז איר מאן איז טויט דארט וואו זיי האבן זיך ארום געהארגעט? איז ר' חנינא אמר משום דמשקרא, ר' חנינא זאגט מען איז חושש אז זי זאגט ליגנט, און ווי רש"י האט שוין מסביר געווען אין די משנה, ווייל דא האט מען מורא אז די פרוי ווייסט קלאר אז איר מאן לעבט, און זי זאגט ליגנט אז ער איז טויט ווייל זי וויל מען זאל איר לאזן חתונה האבן, אזוי ווען איר מאן עט צוריק קומען עט בית דין צווינגען זאל זיך גט'ן, דאס וויל זי טאקע, און ממילא איז זי נישט באגלייבט. רב שימי בר אשי אמר רב שימי בר אשי זאגט אנדערש, ניין, משום דאמרה בדדמי, מען איז נישט חושש אז א פרוי וועט ממש זאגן ליגנט אז איר מאן איז טויט בשעת וואס ער לעבט, נאר מען איז חושש בדדמי אזוי ווי מען האט נעכטן געזען אז זי וועט אנהייבן זיך איינרעדן אז ער איז טויט, ווען אין אמת'ן אריין איז ער נישט טויט, און ממילא קען מען איר נישט באגלייבן. מאי בינייהו, ווי כאפט מען א נפקא מינה צו משקרא צו בדדמי צווישן די צוויי תירוצים, זאגט די גמרא איכא בינייהו דארגיל הוא קטטה, דארט ווי די מאן האט אנגעהויבן די קטטה, ווייל דא איז נישט פשט אז ווען זי זאגט גרשתני איז ווייל זי האט אנגעהויבן, ס'הייסט די מאן האט דא אנגעהויבן די גאנצע קטטה, איז אויב אזוי ווען זי זאגט גרשתני איז זי נישט אזוי אויפגערעגט ווי ביי א ציור וואס זי האט אנגעהויבן, און ממילא דא עט זיין א חילוק צו מ'איז חושש אז א פרוי זאגט ליגנט אדער ס'איז נאר בדדמי. ווייל טאמער די גאנצע סיבה וואס מען גלייבט נישט א פרוי ביי א קטטה איז ווייל זי זאגט ליגנט, און דאס איז נאר ווען זי האט אנגעהויבן די מחלוקת, זי האט אנגעהויבן די קטטה, זי האט אים אזוי שטארק פיינט, זי האט געזאגט גירשתני, דעמאלטס איז מען טאקע חושש אז זי זאגט ליגנט, אבער ביי אן אופן וואס ער האט אנגעהויבן די קטטה, וואס זי האט אים נישט אזוי שטארק פיינט ווייל ער האט דאך די, ער האט דאך אנגעהויבן די גאנצע מעשה דא, איז ביי אזא אופן וועט מען נישט חושש זיין אז די פרוי זאגט ליגנט, אבער טאמער די סיבה איז בדדמי, אז מ'איז חושש אז די פרוי וועט זיך איינרעדן, און זיך דמיונ'ען אז זי האט טאקע געזען די מאן טויט, איז בדדמי, דאס איז אוודאי שייך אויך ווען די מאן האט אנגעהויבן די קטטה, ווייל ברגע וואס ס'איז געווען עפעס א קטטה צווישן די צוויי, הייבט זיך שוין אן די פרוי איינצורעדן כל מיני זאכן, און מילא קען מען איר שוין נישט גלייבן. זאגט די גמרא ווייטער, איבעיא להו, אן איבעיא, די בני ישיבה האבן אן איבעיא געפרעגט, אן ענדליכע איבעיא וואס מ'האט נעכטן געזען, נעכטן האט מען געזען אז א פרוי איז נישט נאמן עדות צו זאגן בשעת מלחמה, ווייל מ'איז חושש בדדמי, האט מען נעכטן געפרעגט וואס טוט זיך מיט א עד אחד בשעת מלחמה, פרעגט אונז די גמרא אן איבעיא, עד אחד בקטטה מאי, צו עד אחד איז נאמן ביי אן אופן וואס איז געווען א קטטה ביי די פרוי צו נישט, און די גמרא איז מסביר די צוויי צדדים, צו טעמא דעד אחד מהימן, משום דמילתא דעבידא לאיגלויי, לא משקר, והכא נמי לא משקר, פון איין זייט קען מען זאגן אז ביי א פרוי וואס זי האט נגיעות לכאן או לכאן, איז דארט זאגט מען א חשש בדדמי, אבער ביי עד אחד, וואס א עד אחד עט נישט זאגן בדדמי, איז דא עט מען גלייבן די עד אחד, פארוואס? ווייל ס'א מילתא דעבידא לאיגלויי, פארוואס זאל ער זאגן ליגנט? או דלמא אדער אפשר ניין? טעמא דעד אחד מהימן, משום דהיא דייקא ומינסבא, ס'טייטש אז אוודאי א עד אחד איז מען יא חושש אז ער רעדט זיך איין זאכן, נאר די סיבה וואס נארמאל איז מען נישט חושש, איז ווייל מען פארלאזט זיך אז די פרוי איז דייקא ומינסבא, אבער והכא כיון דאית לה קטטה לא דייקא ומינסבא, דא אז די פרוי הרג'ט זיך מיטן מאן, קען מען זיך נישט פארלאזן אויף איר, און מילא דא ווייטער איז מען שוין חושש אז עד אחד אז ער רעדט זיך אויך איין אז ס'איז אויך בדדמי. תיקו, זאגט די גמרא, ס'בלייבט שווער. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די משנה, רבי יהודה אומר לעולם אינה נאמנת, אלא אם כן באתה בוכה ובגדיה קרועין, רבי יהודה האט געהאלטן אז ווייסט ווען א פרוי איז נאמן נאר טאמער זי קומט אין בית דין וויינעדיגערהייט מיט צוריסענע בגדים דעמאלטס קען מען איר גלייבן אבער אן דעם גלייבט מען איר סייווי נישט חכמים האבן זיך געקריגט אויף דעם זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא אמרו לו לרבי יהודה חכמים האבן געזאגט צו רבי יהודה לדבריך לויט דיר פיקחת תנשא שוטה לא תנשא איז דא צוויי פשטים דא אין די ראשונים צי איין פשט איז אזוי אז לויט דיר רבי יהודה איז נאר א פרוי א פיקחת וואס נארמאל גייט זי אנגעטוהן נארמאל צוזאמגענומען און יעצט קומט זי אין בית דין פארשלאכעט איז איר טאקע העט מען מותר זיין חתונה צו האבן אבער א שוטה וואס גייט אלעמאל פארשלאכעט איז פאר איר נישט קיין ראיה, עט מען איר קיינמאל נישט לאזן חתונה האבן, עס קען נישט זיין, אלא אחת זו ואחת זו תנשא, נאר אוודאי לאזט מען חתונה האבן אפילו אן דעם אויך, דאס איז איין פשט, אנדערע פשט זאגן די ראשונים אז פארקערט גאר, אז א פרוי א פיקחת, וואס האט שכל, זי איז א טיכטיגע פרוי, זי וועט וויסן אז ווען מען קומט אין בית דין דארף מען מאכן א שפיל, מען דארף גיין צוריסענע בגדים, מען דארף וויינען, דעמאלטס גלייבט בית דין, אבער א פרוי א שוטה, א תמימה וואס ווייסט גארנישט, זי וועט קומען נארמאל אין בית דין מ'וועט איר נישט גלייבן, און ממילא זאגן חכמים ס'קען נישט זיין, נאר אוודאי דארף מען נישט די סימנים, ס'איז גענוג אז א פרוי זאגט עדות אז איר מאן איז געשטארבן און ס'איז נישט קיין שעת מלחמה ס'איז נישט געווען קיין קטטה, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, צו גלייבן א פרוי. פארציילט די גמרא א מעשה טאקע, ההיא דאתיא לבי דינא דרבי יהודה, ס'איז געקומען א פרוי צום בית דין פון רבי יהודה עדות זאגן, אז איר מאן איז געשטארבן, אמרי לה, איז די חכמים זענען געשטאנען דארט ביים טיר, זיי האבן געזען די פרוי קומט אריין, האבן זיי איר געזאגט, ספדי בעלך, קרעי מאניך, סתרי מזייך, אז זאלסט מספיד זיין, וויין, באוויין דיין מאן, צורייס דיין בגדים, פארשלאכער די האר, טייטש מאך א סצענע, אזוי ער זאל דיר גלייבן, ווייל רבי יהודה האלט דאך לשיטתו אז טאמער די פרוי וויינט נישט און שרייט נישט גלייבט מען איר נישט. פרעגט די גמרא, אלפוה שיקרא, וואס מען האט איר אויסגעלערנט זאגן ליגנט? זאגט די גמרא, ניין! אינהו כרבנן סבירא להו, ס'טייטש אוודאי די וואס זענען געשטאנען דארט האבן געוואוסט אז די הלכה איז ווי די חכמים, זיי האבן געהאלטן מיט די חכמים אז מען דארף נישט די גאנצע מעשה, מען דארף נישט וויינען, מען דארף נישט שרייען, נאר וואס? זיי האבן געזען אז זי גייט אריין אין בית דין פון רבי יהודה, האבן זיי געגעבן א עצה, אמרי, תעביד הכי כי היכי דלישריה, טו אזוי און אזוי, אזוי וועט ער דיר מתיר זיין, ווייל רבי יהודה האלט אז מען דארף דאס האבן, זיי האבן געהאלטן אז מען דארף עס נישט, און ממילא האבן זיי נישט אויסגעלערנט זאגן ליגנט, זיי האבן געוואוסט אז זי זאגט אמת, אבער זיי האבן אויך געוואלט אז ר' יהודה זאל איר מתיר זיין. זאגט די משנה ווייטער, איז אזוי, מ'עט זעהן אין די גמרא, ווי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע זאך אז מ'גלייבט פרויען אז זייער מענער זענען געשטארבן, איז מ'עט זעהן אין די גמרא ס'איז א תקנה וואס חזל האבן מתקן געווען צוליב א מעשה, ס'טייטש ס'געווען א גאנצע מעשה אז מענטשן זענען געגאנגען אין פעלד שניידן תבואה, און איינער פון די מענטשן זענען געשטארבן דארט א שלאנג האט אים געביסן, און די פרוי איז געקומען עדות זאגן, און דעמאלטס האט מען מתקן געווען אז מען גלייבט פרויען אז זיי קומען זאגן עדות אז זייער מענער זענען געשטארבן, און ממילא אנפאנג פארציילט די משנה בית הלל אומרים אז פון אנפאנג האבן בית הלל געזאגט אז לא שמענו אלא בבאה מן הקציר באותה מדינה כמעשה שהיה, האבן בית הלל געהאלטן אז דאס וואס חזל האבן מתקן געווען אז מען גלייבט א פרוי אז איר מאן איז געשטארבן איז נאר פונקט ווי די מעשה וואס איז דארט געווען, אזוי ווי דארט איז געווען בבאה מן הקציר, ס'איז געווען ווען מען איז צוריק געקומען פון שניידן תבואה, און ס'איז געווען אין די זעלבע שטאט. טייטש ס'איז געווען אין איין שטאט איז געקומען די פרוי זאגן פאר די בית דין פון איר שטאט אז איר מאן איז געשטארבן אין יענע שטאט דארט טאקע האלטן די בית הלל ביסט גערעכט מען גלייבט א פרוי אבער צוויי אנדערע שטעט אזוי ווי מען האט פריערט געזען אשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים דארט האבן בית הלל געהאלטן אז מען קען נישט גלייבן א פרוי פארוואס ווייל ווי מען וועט זען אין די גמרא בית הלל האבן געהאלטן אז ווען ס'איז אין איין שטאט איז א פרוי עט נישט זאגן ליגנט ווייל יעדער העט דאך געוואויר ווערן אין א צווייטע שטאט ווער ווייסט וואס איז דארט געווען צו די מאן איז יא געשטארבן צו נישט געשטארבן האבן בית הלל געהאלטן מ'קען נישט גלייבן א פרוי. אמרו להם בית שמאי, האבן די בית שמאי געזאגט צו די בית הלל, אחת הבאה מן הקציר, ואחת הבאה מן הזיתים, ואחת הבאה מן הבציר, ואחת הבאה ממדינה למדינה, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז בית שמאי האבן געמיינט צו זאגן צו די בית הלל אז אזוי ווי דו ביסט מודה אז ס'נישט קיין חילוק צו א מאן שטארבט ווען ער האלט אינמיטן קציר אדער האלט אינמיטן פארען מיט די זיתים אדער האלט אינמיטן פארען מיט די טרויבן, אוודאי דו ביסט דאך אויך מודה אז מ'וועט נישט מאכן א חילוק להלכה צווישן די אלע פלעצער, און די זעלבע זאך איז אויך נישט קיין חילוק צו דער מאן איז געשטארבן אין דער מדינה צו דער מאן איז געשטארבן אין א צווייטע מדינה, נאר וואס, לא דברו חכמים בקציר אלא בהווה, די תקנה איז פונקט געווען ביי מעשה ביי א קציר און אין איין מדינה, אבער אוודאי איז די תקנה ביי אלע סארט אופנים און ביי אלע סארט מדינות. חזרו בית הלל להורות כבית שמאי, צום סוף האבן די בית הלל מודה געווען צו די בית שמאי, זאגט די הייליגע גמרא תניא האמיר געלערנט א ברייתא, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, בית שמאי האבן געזאגט צו די בית הלל, לדבריכם, לויט ענק, וואס עטץ זאגט אז מ'קוקט אויף די תקנה וואס חזל האבן מתקן געווען, חזל האבן מתקן געווען אזוי, איז פונקט אזוי מ'טוישט נישט גארנישט, איז אויב אזוי, אין לי אלא קציר חיטים, ווייסט מען נאר אז טאמער איינער שטארבט ביי קציר חיטים, גלייבט מען די פרוי, קציר שעורים מנין, ווי ווייסט מען אז אויך ביי שעורים איז אויך אזוי, און נאך מער, ואין לי אלא קוצר, ווייסט מען נאר אז ביי קוצר איז אזוי, בוצר, בוצר איז ביי טרויבן, מוסק, איז ביי זיתים, גודר, איז ביי תמרים עודר איז ביי תאנים מנין? ווי ווייסט מען אז דארט גלייבט מען אויך די פרוי? אלא נאר אוואדע זאגן די בית שמאי מעשה שהיה בקציר והוא הדין לכולהו, פונקט איז די מעשה די ארגינעלע מעשה געווען ביי קציר, אבער אוואדע יעצט אז ס'איז דא אזא תקנה אז מען גלייבט א פרוי איז נישט קיין חילוק ווי די מאן איז געשטארבן, הכא נמי די זעלבע זאך זאגן די בית שמאי מעשה שהיה באותה מדינה, ס'איז געווען פונקט די מעשה אין די זעלבע מדינה, אבער והוא הדין לכולהו, אוואדע איז די דין אזוי אויך ביי אנדערע מדינות טאמער די פרוי זאגט עדות אז איר מאן איז געשטארבן אין א צווייטע מדינה גלייבט מען איר אויך. ובית הלל, וואס ענטפערן די בית הלל אויף דעם? זאגן די בית הלל ניין, באותה מדינה דשכיחי אינשי, אין די זעלבע מדינה וואס ס'איז דא דארט מענטשן, וואס מענטשן ווייסן פונקט וואס איז געשען מיט איר מאן וואס נישט צו ער איז געשטארבן צו נישט, מירתת האט זי מורא צו זאגן ליגן, אבער ממדינה למדינה אחרת דלא שכיחי אינשי, לא מירתת פון א צווייטע מדינה האט נישט די פרוי מורא ליגן צו זאגן. ובית שמאי, וואס זאגן די בית שמאי אויף דעם? הכא נמי שכיחי שיירתא, ס'איז אויך דא שיירות וואס גייען פון איין מדינה צו א צווייטן, וואס טייטש די פרוי האט אויך מורא ליגנט צו זאגן ביי א צווייטע מדינה, און ממילא גלייבט מען אלעמאל די פרוי. פרעגט אונז די גמרא מאי מעשה שהיה, וואס איז טאקע געווען די מעשה, דאמר רב יהודה אמר שמואל, שלפי קציר חיטין היו, ס'איז געווען סוף די זמן פון קציר חיטין, סוף די סיזען די עונה פון קציר חיטין, והלכו עשרה בני אדם לקצור חיטין, צען מענטשן זענען געגאנגען שניידן תבואה, נשכו נחש לאחד מהן ומת, א שלאנג האט געביסן איינס און ס'איז געשטארבן, ובאת אשתו והודיעה לבית דין, קומען די פרוי אין בית דין מודיע זיין אז איר מאן איז טויט, ושלחו און בית דין האט געשיקט שליחים ומצאו כדבריה, און מ'האט געזען טאקע אז זי איז גערעכט, באותה שעה אמרו, דעמאלטס האבן חזל מתקן געווען, אז האישה שאמרה מת בעלי, טאמער א פרוי זאגט אז איר מאן איז געשטארבן גלייבט מען איר תנשא, זי קען חתונה האבן, מת בעלי תתייבם, אדער באופן וואס זי דארף יבום קען מען איר מייבם זיין. און ווי די מהריק איז מסביר דא זייער שיין אזוי, זאגט די מהריק וואס איז פשט אז מ'האט געמאכט א תקנה אז א ס'איז געווען א מעשה, א פרוי האט געזאגט עדות, האט מען מחליט געווען אז פון יעצט גלייבט מען אלע פרויען, איז ווי די מהרי"ק איז מסביר אזוי, אז דארט איז געווען צען מענטשן געגאנגען שניידן תבואה, און דער איינער איז געשטארבן, אבער ס'איז נישט געווען קיין עדים וואס האבן געזען אז ער איז געשטארבן, נאר וואס, די פרוי איז געקומען אין בית דין זאגן זאלסט וויסן מיין מאן איז געשטארבן, ווי אזוי האט בית דין געוואוסט צום סוף טאקע אז זי גערעכט, איז ווייל בית דין האט געשיקט שליחים, אזוי ווי מ'זעט דא אין די מעשה ושלחו ומצאו כדבריה, מ'האט געשיקט שליחים אין פעלד, און מ'האט געזען טאקע דארט די טויטע מאן, איז דא האבן בית דין זיך אויפגעוועקט, אז ס'קען זיין א גרויסע פראבלעם, וואס וועט טאקע זיין אז א פרוי און א מאן וועלן אוועקגיין א פלאץ וואו ס'איז נישט דא קיין עדים, און מען וועט נישט קענען בודק זיין צו דער טויטע מאן איז טאקע דארט צו נישט, עט די פרוי בלייבן א עגונה לעולם ועד, דא האבן זיי זיך געכאפט אז ס'איז דא א פראבלעם, איז דערפאר האט מען מתקן געווען אז מען גלייבט א פרוי. על כל פנים, זאגט יעצט די גמרא דרך אגב, די גמרא וויל צושטעלן א צווייטע מחלוקת, צו די מחלוקת פון בית שמאי ובית הלל, זאגט די גמרא נימא ר' חנניה בן עקיבא ורבנן בפלוגתא דבית שמאי ובית הלל קמיפלגי, אז ר' חנניה בן עקיבא און די חכמים קריגן זיך אין די זעלבע מחלוקת, דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, איז אזוי, איידער מיר זעהן דא די ברייתא אינעווייניג, עמער יעצט אויסשמועסן וואס מ'העט זעהן אין סוף סוגיא, אז ס'איז געווען אמאל א מעשה אז איינער האט אריבערגעפירט מי חטאת מיט אפר החטאת, די אש פון די פרה אדומה וואס מ'האט אויסגעמישט מיט וואסער, האט איינער דאס אריינגעלייגט אין א שיף, און אריבערגעפירט די ירדן, און ס'האט זיך פונקט געמאכט אז אין דער שיף איז געווען א כזית מן המת אין דער ערד פון דער שיף, און דער מי חטאת איז טמא געווארן, האבן חז"ל מתקן געווען, אז לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן ובספינה, אז א מענטש זאל נישט טראגן מי חטאת און אפר חטאת אויף א שיף אינעם ירדן, דאס איז געווען די ארגינעלע תקנה, יעצט אזוי, דתניא שטייט אין די ברייתא אזוי, לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן ובספינה, קודם כל מען זאל נישט אריבער פירן מי חטאת אדער אפר חטאת אויף א שיף אינעם ירדן, און די זעלבע זאך ולא יעמוד בצד זה ויזרוק לצד אחר, פונקט ווי מען טאר עס נישט טראגן אין א שיף, זאל מען אויך נישט שטיין איין זייט טייך און אריבער ווארפן די מי חטאת צו די אנדערע זייט, ווייל ס'איז אויך פונקט ווי א שיף, ווי רש"י איז מסביר, דהיינו נמי דומיא דספינה שפורחין באויר על פני המים, אזוי ווי די שיף איז אין די לופט א בחינה פון אין די לופט ס'שוועבט אויפן וואסער אבער ס'איז כאילו ס'איז אין די לופט העכער די ערד און די זעלבע זאך טאר מען נישט ווארפן א כלי ווייל ס'איז אויך ס'איז כאילו ס'איז אין די לופט ס'איז פונקט ווי ס'איז אינעם שיף און די זעלבע זאך ולא ישיטם על פני המים מ'זאל עס נישט אריינלייגן א כלי ס'זאל שוועבן אויף די וואסער ולא ירכיבם לא על גבי בהמה ולא על גבי חברו ס'טייטש א מענטש זאל נישט אנכאפן די מי חטאת און ארויפגיין אויף א בהמה און אזוי מיט די בהמה אריבערגיין א טייך, אדער גיין אויף די אקסלען פונעם חבר און אזוי אריבערגיין די טייך, ווייל ס'איז אלץ די זעלבע בחינה, ס'איז פונקט ווי א שיף, אלא אם כן היו רגליו נוגעות בקרקע, ס'טייטש טאמער די פיס פון די מענטש וואס טראגט די מי חטאת רירט צו די ערד, ווייל די טייך איז זייער נידעריג און ער רירט צו די ערד, דעמאלטס מעג מען ווייל דאס איז טאקע אנדערש ווי א שיף, אבל מעבירם על הגשר, אויף א בריק מעג מען, ווייל א בריק איז אנדערש א בריק איז ממש ווי די ערד, דארט מעג מען, און דאס די גזירה איז אחד ירדן ואחד שאר נהרות, ס'איז לאו דווקא ביי די ירדן, נאר ביי אלע טייכן איז געזאגט געווארן די גזירה. אזוי זאגן די חכמים, אזוי זאגן די תנא קמא. ר' חנניה בן עקיבא אומר, ער קריגט זיך, זאגט ער לא אמרו אלא ירדן ובספינה וכמעשה שהיה, נאר פונקט ווי די מעשה וואס איז געווען, אזוי ווי די ארגינעלע מעשה איז געווען אויף א שיף אינעם ירדן, און די זעלבע זאך, נאר דאס איז די גזירה. אבער ביי אנדערע טייכן מעג מען יא, און די זעלבע זאך אויפן ירדן אליין, כל עוד וואס ס'איז נישט אויף א שיף, מעג מען. קומט אויס אויב אזוי, אז מ'זעט אז די חכמים האלטן אז ווען חזל מאכן א גזירה מיינט עס נישט פונקט ווי די גזירה, נאר יעדע זאך וואס איז דומה צו די גזירה אויך, מה שאין כן ר' חנניה בן עקיבא האלט פונקט ווי די גזירה, און במילא לימא רבנן דאמרי כבית שמאי ור' חנניה בן עקיבא דאמר כבית הלל, ס'טייטש לכאורה ס'איז די זעלבע מחלוקת וואס מען זעהט דא בית שמאי בית הלל, בית שמאי זאגן אויכעט אז ווען חזל האבן מתקן געווען אז מ'איז מקבל עדות אשה מיינט עס נישט פונקט ווי די גזירה, ס'מיינט נישט דווקא מן הקציר, ס'מיינט נישט דווקא באותה מדינה, מה שאין כן בית הלל, האלטן ס'דארף זיין פונקט ווי די גזירה, זאגט די גמרא ניין, ס'נישט קיין פארגלייך, אמרי לך רבנן, תנא קמא חכמים קענען זאגן אז אנן דאמרינן אף כבית הלל, אונז האלט מיר בעצם פונקט ווי די בית הלל, נאר וואס, עד כאן לא קאמרי בית הלל התם, אלא משום דמירתת, במקום קרוב מירתת, במקום רחוק לא מירתת, ס'טייטש, די בית הלל זאגן דאך א זאך וואס שטימט, זיי זאגן דאך א סברה, זיי זאגן אז גלייבן א פרוי אין די זעלבע שטאט, אין די זעלבע שטאט האט זי מורא זאגן ליגנט, ביי א צווייטע שטאט האט זי נישט מורא זאגן ליגנט, און ממילא דארט איז דא א סברה קען מען אונז אויך מסכים זיין צו די סברה פון די בית הלל, אבער דא הכא ווען חזל האבן גוזר געווען ביי א שיף ביי די ירדן, מה לי ירדן מה לי שאר נהרות, וואס איז א חילוק צווישן די ירדן און אנדערע טייכן? אז מען האט געמאכט א גזירה איז די גזירה כולל אלעס, און ממילא קען די חכמים אויך שטימען מיט די בית הלל. און די זעלבע זאך זאגט די גמרא ר' חנניה בן עקיבא אמר לך, אנא דאמר אף לבית שמאי, זיי קענען אויך שטימען מיט די בית שמאי, אז וואס? אז עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם, אלא משום דאיהי דייקא ומינסבא, מה לי מקום קרוב, מה לי מקום רחוק. ווייטער, די בית שמאי זאגן א סברא, זיי זאגן אשה דייקא ומינסבא, און ממילא נישט קיין חילוק אין די זעלבע שטאט און א צווייטע שטאט, בית שמאי האלטן ס'גלייך, אזוי ווי אין די זעלבע שטאט איז א פרוי האט מורא זאגן ליגנט, די זעלבע זאך אין א ווייטע שטאט האט מען געזען ס'איז שיירות מצויות, און ממילא האט א פרוי אויך מורא צו זאגן ליגנט, אבער הכא דא ביי די מי חטאת, משום מעשה שהיה, ס'איז געווען א מעשה בירדן ובספינה דהוה מעשה גזרו רבנן, בשאר נהרות דלא הוה מעשה לא גזרו רבנן, פשט דא נישט דא קיין סברה, חזל האבן געהאט א מעשה, ס'איז געווען א מעשה האט מען גוזר געווען, אבער נאר פונקט ווי די מעשה, מען וועט נישט גוזר זיין ביי אנדערע פלעצער אויך, און ממילא קען רבי חנניה בן עקיבא אויך שטימען מיט די בית שמאי. זאגט די גמרא יעצט מאי מעשה שהיה, וואס איז געווען די מעשה שהיה, דאמר רב יהודה אמר רב, מעשה באדם שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת בירדן ובספינה, ונמצא כזית מן המת תחוב בקרקעית של ספינה, מען האט געטראפן אין די ערד פון די שיף א כזית מן המת, און דער מי חטאת האט מאהיל געווען, ס'איז געווען א אוהל אויף דער כזית מן המת און ס'איז טמא געווארן, ס'איז פסול געווארן, באותה שעה אמרו, לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן ובספינה, דעמאלטס האט מען דאס גוזר געווען.